מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ל' עמוד א'. לאמיר נעמען די לעצטע דריי שורות דף כ"ט עמוד ב'. איז געשטאנען די משנה זה הכלל היה במקדש. דאס איז געווען א כלל אין בית המקדש. א כהן וואס דארף ארויסגיין בית הכסא, אויב דארף ער גיין פאר גדולים, דערנאך מוז ער גיין אין מקווה. אויב דארף ער גיין פאר קטנים, דערנאך מוז ער וואשן די הענט מיט די פיס, צריך קידוש ידיים ורגליים. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, בשלמא רגליים משום ניצוצות, די פיס פארשטיי איך זייער גוט, קען זיין ס'האט געטראפט אביסל אויף זיין פיס, מוז ער זיי רייניגען, פיין גייט ער וואשן די פיס, דאס פארשטיי איך זייער גוט. אלא ידיים מאי טעמא, די הענט, ווי קומען זיי דא אריין, פארוואס דארף ער זיי גיין וואשן? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, אמר רב אבא זאגט רב אבא, זאת אומרת מצוה לשפשף, דאס לערנט אונז אויס אז ס'איז דא א מצוה אז א מענטש מיט זיינע הענט זאל ער גיין אפרייניגן זיינע פיס, און ווי רש"י איז מסביר, כ'האב מורא מענטשן וועלן אים אנקוקן, און מענטשן וועלן באמערקן די טרעפלעך אויף זיין פיס, עט מען טראכטן איין מינוט, פארוואס איז זיין פיס נאס געווארן? אה, קען זיין ער איז אזא מענטש וואס האט נישט קיין אבר, פארדעם ווען ער דארף ארויסגיין גייט עס אויף זיין פיס. שפעטער מען קלערן איין מינוט זיינע קינדער ווי קען זיין זיינע קינדער אה זענען ממזרים סאו מען עט סתם מוציא לעז זיין אויף זיי איז פארדעם זאגט ער מצוה לשפשף עס א מצוה מיט דיינע הענט גיי מאכן זיכער אז דו ביסט טרוקן אז עס נישט דא עפעס נאך טרעפלעך אויף דיין פיס ווי די גמרא זאגט טאקע מסייע ליה לרב אמי דאמר רב אמי אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו א מענטש טאר נישט ארויס גיין ווען עס איז נאך דא די טרעפלעך אויף זיין פיס מפני שנראה ככרות שפכה, ווייל ס'זעהט אויס ווי איינער וואס פעלט אים אבר, ומוציא לעז על בניו שהם ממזרים, און ער טוט אויסלאזן א לעז אויף זיינע קינדער זענען ממזרים, און פאר דעם זאלסטו וויסן, מצוה לשפשף. אמר רב פפא זאגט רב פפא, צואה במקומו אסור לקרות קריאת שמע, א מענטש וואס האט צואה במקומו, שטייט זיך האט די קליידער אן, אבער במקומו, דאס הייסט אויפן פי הטבעת איז דא צואה דארטן, זאלסטו וויסן אסור לקרות קריאת שמע, קענסט נישט זאגן קריאת שמע, און נישט קיין יעדע זאך כל דבר שבקדושה. און אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט, היכי דמי. לאמיר דא פארשטיין א מינוט די דין פון רב פפא, פון וואס רעדט מען דא, אין וועלכע פאל רעדט מען דא. זאגט ער אזוי, אי דנראית פשיטא, אז מען קען עס זעהן, דען אוודאי דאס איז אסור, פשיטא עס איז אסור. נאר וואס אי דלא נראית? אויב עס אויף א פלאץ וואס מען קען עס נישט זעהן? אויב אזוי לא ניתנה תורה למלאכי השרת איז דאך די תורה נישט געווארן געגעבן צו מלאכי השרת איז וואס זאל איך טוהן דערוועגן? קען איך דאך גארנישט טוהן. און ממילא קום איך צו דיר רב פפא און איך פרעג דיך, זיי פונקט מסביר פון וואס רעדסטו? אז ס'איז נראית איז פשוט, דארף איך דיך נישט האבן. אז ס'איז לא נראית, וואס קען איך טוהן דערוועגן? לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ענטפערט די גמרא לא צריכא דיושב ונראה עומד ואינו נראה. זאגט ער ניין, ס'ווענדט זיך. די חידוש דא איז אזא פאל וואס מ'זעהט יא און מ'זעהט נישט. דאס הייסט אוודאי אז מ'זעהט אוודאי קענסטו נישט זאגן קיין קריאת שמע. אז מ'זעהט נישט אוודאי קענסטו יא זאגן. די שאלה דא איז אזא פלאץ מ'זעהט יא און מ'זעהט נישט. ווען ער שטייט זעהט מען גארנישט. ווען ער זיצט, ער בייגט זיך, דעמאלס זעהט מען יא. און אויף דעם זאגט רב פפא זאלסטו וויסן, אין אזא פאל, דאס הייסט אויכעט א פלאץ ווי דו האסט צואה אויף דיך, און פאר דעם אסור לקרות קריאת שמע, קענסט נישט זאגן קיין קריאת שמע, מיט יעדע זאך כל דבר שבקדושה. און אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט. ומאי שנא מצואה על בשרו? זיי מיר דא מסביר, איך וועל ברענגען דא א מחלוקת, און זיי מיר מסביר וואס איז דעם א חילוק דא פון רב פפא צו דעם וואס איך גיי דיר יעצט פרעגן פון צואה על בשרו, א מענטש וואס האט סתם צואה ערגעץ אויף זיך, דאיתמר, אונז האבן געלערנט, צואה על בשרו, א מענטש וואס האט ערגעץ צואה אויף זיין פלייש, ווי זאל נאר זיין, פארשטייט זיך אז זיינע קליידער אן. יעצט וואס די הלכה דערמיט? אדער נאך א פאל, או שהיו ידיו בבית הכסא, ער שטייט אינדרויסן פון א בית הכסא, ס'איז דא מחיצות פון אלע זייטן, ס'איז דא א לאך, און ער לייגט אריין זיין האנט אינעווייניג, דאס הייסט זיין האנט איז אינעווייניג אין בית הכסא, ער שטייט אינדרויסן. זאגט די גמרא רב הונא אמר מותר לקרות, זאגט רב הונא זאלסטו וויסן, דו קענסט ליינען קריאת שמע, פארוואס? זאגט ער אזוי, רב הונא האט געהאלטן, די ווארט דא איז, כל הנשמה תהלל קה. די זאך האט נאר, ווי קען איך נישט האבן קיין צואה, איז זאכן וואס האט צוטון מיט נשימה, מיטן אטעמען, צו ס'איז די מויל, צו ס'איז די נאז, דארטן קען איך נישט האבן קיין צואה. איז ווען איך שטיי, און מיין האנט איז אינעווייניג אין בית הכסא, איז דאס נישט קיין שום פראבלעם. ווייל למעשה וואס זאגט קריאת שמע? מיין מויל, מיין נאז, די אטעמען, דאס דארף איך האבן צו זאגן קריאת שמע. די פאקט אז מיין האנט איז אינעווייניג אין בית הכסא, דאס שטערט קיינעם נישט, קענסטו ווייטער זאגן קריאת שמע. און נישט נאר דאס, אפילו ווען דו האסט עס ערגעץ אויף דיך, עס מאכט מיר אויך נישט אויס. פארוואס? ווייל דיין האנט, דיין פיס, ווי זאל נאר זיין די צואה? דאס איז נישט קיין חלק פון זאגן קריאת שמע. היות דיך צוגעדעקט מיט דיינע קליידער, קענסטו גיין זאגן קריאת שמע. פארוואס? ווייל די גאנצע זאך, די פראבלעם איז כל הנשמה תהלל קה. דאס איז נישט קיין פראבלעם, קענסטו גיין זאגן קריאת שמע. און דאס איז קלאר אז דער שטימט נישט מיט רב פפא, ווייל רב פפא זאגט אונז, די נראה ואינו נראה זאלסטו וויסן דו קענסט נישט גיין זאגן קריאת שמע, איז מיט כל הנשמה האט עס זיכער נישט צו טון, און דער שטימט זיכער נישט מיט רב פפא. און זאגט די גמרא ווייטער, ורב חסדא אמר און אפילו רב חסדא וואס ער זאגט אסור לקרות קריאת שמע, דו קענסט נישט ליינען קריאת שמע, זאגט ער די ווארט פון נישט ליינען קריאת שמע איז, ווייל די תורה זאגט אונז כל עצמותי תאמרנה, איז פאר דעם ווי די בשר זאל נאר זיין, דאס אלעס איז א חלק פון זאגן קריאת שמע, איז הגם דו שטייסט אינדרויסן דיין האנט איז אינעווייניג אין בית הכסא, אבער למעשה כל עצמותי תאמרנה, די גאנצע באדי אלעס אלעס איז א חלק פון מיטן זאגן, איז פאר דעם דיין האנט אין בית הכסא ווייל דאס איז יא א פראבלעם, און פאר דעם אויך צואה על בשרו איז אויך א פראבלעם. אבער ווי רש י איז מסביר אפילו לפי רב חיסדא איז אויך שווער לויט רב פפא, ווייל לפי רב פפא זאגט די סיבה איז ווייל ס'שמעקט, רב חיסדא קומט נישט אזא סיבה שמעקן ארויף, ניין, די פראבלעם איז כל עצמותי תאמרנה, ווי איך זאל האבן דאס מיך, אז איך האב אויף מיך צואה איז דאס א פראבלעם. און פאר דעם פרעגט לפי רש י, סיי לפי רב הונא, סיי לפי רב חיסדא, לכאורה רב פפא דאס שטימט נישט מיט דיך. און פאר דעם וויל די גמרא האבן א הסבר, רב פפא, זיי מיר מסביר דיינע ווערטער. ענטפערט די גמרא זאלסטו וויסן אזוי, במקומו נפיש זוהמא, זאלסטו וויסן אזוי, די דין פון רב פפא איז א שפעציעלע דין, וויבאלד ס'איז נאך במקומו, ס'איז א פלאץ, ס'איז יא ס'איז נישט, אפילו ס'איז יא ס'איז נישט, ס'הייסט ווענדט זיך ווי איך שטיי וועל איך עס יא זעהן צו נישט, אבער וויבאלד ס'איז אויף יענע פלאץ, שמעקט עס גאר שטארק, ס'איז נאך ווארעם, ס'שמעקט אסאך מער. און פאר דעם לכולי עלמא יעדער איינער איז מודה פאר אזא פלאץ רב חסדא רב הונא יעדער איינער איז מודה זאלסטו וויסן דארטן איז אסור דו קענסט נישט זאגן קריאת שמע די צואה אויף אזא סארט פלאץ. ווען איז געווען די מחלוקת צווישן רב הינא מיט רב חסדא? דאס איז ערגעץ אנדערש אויפן באדי. ערגעץ אנדערש אויפן באדי דארט האב איך א מחלוקת צווישן רב הונא מיט רב חסדא הייסט עס א פראבלעם צו הייסט עס נישט קיין פראבלעם רב הונא האט געהאלטן ניין ס'איז נישט קיין פראבלעם כל הנשמה דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. מה שאין כן רב חסדא האט געהאלטן ניין, כל עצמותי תאמרנה, איבעראל איז א פראבלעם. אבער פאר אזא פלאץ ווי רב פפא רעדט, איז יעדער איינער מסכים מיט רב פפא, ס'שמעקט גאר שטארק דארטן, און פאר דעם זאלסטו וויסן, לכולי עלמא דארטן קען איך נישט זאגן, איך קען נישט זאגן קיין קריאת שמע, און איך קען נישט זאגן קיין אנדערע דבר שבקדושה. ווי די גמרא פירט אויס, אבער שלא במקומו לא נפיש זוהמא, אויף א צווייטע פלאץ וואס נישט במקומו, דארטן שמעקט עס נישט אזוי שטארק, דא האב איך יעצט די מחלוקת, איז עס א פראבלעם, צו איז נישט קיין פראבלעם, רב הונא האט געזאגט ניין כל הנשמה, סגייט נישט אן, אויפן מויל אויפן נאז דאס איז א פראבלעם ערגעץ אנדערש צוגעדעקט מיט די קליידער, דאס איז נישט קיין פראבלעם, מה שאין כן רב חיסדא זאגט ניין, די גאנצע באדי ס'איז אלעס איינס, כל עצמותי תאמרנה, אויב אזוי ווערט דאס יא א פראבלעם, און דאס איז טאקע זייערע מחלוקת. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, הלכה בסעודה, איך וועל יעצט געבן נאך א הלכה לגבי די סעודה, אויך אין די גייען צום בית כסא, זאגט אזוי, אדם יוצא להשתין מים, א מענטש גייט ארויס, ער דארף אויסגיין בית כסא, יעצט נוטל ידו אחת ונכנס, דערנאך גייט ער, ער וואשט זיין איין האנט, ער האט זיך דאך געדארפט אפרייניגען, אזוי ווי די גמרא האט געזאגט מצוה לשפשף, אויב אזוי מוז ער גייען נעמען זיינע האנט מוז ער עס מאכן שמוציג, פיין, גייט ער שפעטער וואשן די האנט, ונכנס קומט צוריק אריין צו זיינע חברים עסט ווייטער די סעודה. וואס איז אבער דיבר עם חבירו? נאכדעם וואס ער איז געווען בית כסא, טרעפט ער א חבר אינדרויסן, זיך שמועסן, פארברענגט אביסל, שמועסט צוזאמען ער שטייט אינדרויסן, והפליג, ס'האט אדורכגעגאנגען אביסל צייט, יעצט זאלסטו וויסן, נוטל שתי ידיו ונכנס. יעצט אז דו וועסט צוריק אריינגיין, אזוי ווי מיר ווייסן פאר דו הייבסט אן א סעודה דארפסטו דיך וואשן די הענט, איז יעצט הגם דו ביסט אינמיטן סעודה, דאך איז דא א פראבלעם, וויבאלד דו האסט זיך דא אויפגעהאלטן, ידים עסקניות הן, איך ווייס דאך נישט וואו דיינע הענט זענען געגאנגען, אויב אזוי האט דיינע הענט באקומען א דין ווי שניות, זאגט מען דיר זאלסטו וויסן, גיי נאכמאל וואשן דיין הענט יעצט, ס'איז אריבערגעגאנגען אזוי סאך צייט, אין די צייט וואס דו האסט געשמועסט מיט דיין חבר, האסט געקראצט זיין האר, האסט דיך אנגערירט דא און דארטן, איז עס דאך א פראבלעם, אויב אזוי גיי וואש נאכמאל דיינע הענט, ונכנס און דעמאלטס גייט אריין. זאגט די גמרא ווייטער כשנוטל, ווען ער וואשט זיך, לא יטול מבחוץ ויכנס, גיי דיך נישט קיין וואש געבן אינדרויסן און דעמאלטס גיי אריין אינעם צימער, מפני חשד. ווען מענטשן וועלן דיך זען דו קומסט צוריק אריין אין די צימער נאכדעם וואס געווען א שטיק צייט אינדרויסן, וועט מען טראכטן איין מינוט, ער האט זיך געוואשן דא, ער קומט גלייך אריין דא, איך זע נישט ער האט זיך געוואשן, וואס טוט זיך דא? איז פארדעם גיי נישט וואשן אינדרויסן און דעמאלטס קום אריין, אלא נכנס ויושב במקומו, ניין, קום אריין, זעץ דיך אויפן פלאץ, ונוטל שתי ידיו דעמאלטס אינעווייניג יעצט גיב דיך א וואש, ומחזיר הטפיח על האורחין, און מאך אביסל גערודער, ס'הייסט פרעג דיין שכנים, אה, נאך איינער דארף האבן דעם טעפל דא? נאך איינער דארף זיך וואשן? דאס הייסט מיט דעם וואס דו פרעגסט יענעם, ווייזטו דאך, קוק, איך האב מיך געוואשן, ס'דא נאך איינער דא וואס וויל זיך וואשן, כאילו, דורך דעם כאפט יעדער אן, אה, ער האט זיך געוואשן. אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, לא אמרן אלא לשתות. ווען איז דאס געזאגט געווארן? דאס איז דווקא אין אזא סארט סעודה וואס בעצם האט שוין געענדיגט עסן זיין סעודה. נארוואס נאכן סעודה בלייבט מען צוזאמען, מען טרינקט און מען פארברענגט אביסל. אין אזא פאל איז געזאגט געווארן, גיי דיך נישט וואשן אינדרויסן, נאר וואש דיך אינעווייניג. און הגם בעצם דו עסט נישט ביסט שוין געענדיגט מיטן סעודה, פארוואס דארפסט דיך נאכמאל וואשן? ווייל לכאורה יעצט דו טרינקסט, מען פארברענגט און מען נעמט נאך א שטיקל ברויט אריין אין מויל, און אטאמעטיקלי מוז איך דיך וואשן אויף דעם. איז פאר דעם, גיי גיב דיך א וואש, אבער מאך זיכער די וואשן איז אינעווייניג, אזוי האט יעדער איינער געזען, און יעדער איינער וועט פארשטיין אה, ער האט זיך נאכמאל געוואשן, עס וועל האבן נאך א שטיקל ברויט, פיין עסטו קענען עסן. אבל לאכול, אבער טאמער קומסטו צוריק אריין, און מיר האלטן מיטן א סעודה, וואס טאקע מיר האלטן מיטן עסן, איז אויב אזוי נוטל מבחוץ ונכנס, געזונטהייט קענסט דיך וואשן דערויסן, שפעטער קענסטו צוריק אריין קומען, פארוואס? ווייל פשוט, דמידע ידע, יעדער איינער ווייס אז דו האסט דיך געוואשן דאנינא דעתיה, יעדער איינער ווייס, יעדער איינער פארשטייט, ווען דו קומסט אריין, מען גייט זיך עסן, א נארמאלער מענטש וואשט זיך פאר ער גייט עסן, ווען איך גיי נאך נאר טרינקען די גאנצע חשש נאר אפשר עסטו שפעטער גיין עפעס עסן, און א מענטש וועט נאך חושד זיין, האסט דיך יא געוואשן האסט דיך נישט געוואשן, פאר דעם וואשסט דיך אינעווייניג, אבער טאמער רעדט ער פון חסידים רעדט ער פון ברויט וואס יעדער איינער וואשט זיך פאר ברויט, גייט קיינער זיך נישט חושד זיין אה ער האט זיך נישט אמאל געוואשן, ווייל יעדער איינער ווייסט, די מידע ידעי דאנינא דעתיה, דאס איז די נארמאלע וועג וואס מענטשן פירן זיך, קענסט דיך וואשן דען פאר אינדרויסן. אמר רב נחמן זאגט רב נחמן בר יצחק ואנא אפילו לשתות נמי מידע ידעי דאנינא דעתאי, ביי מיר טרינקן אפילו בעצם איך קום זיך צוזאם נאכ'ן סעודה און דער עולם זיצט נאך צוזאם פשוט מען טרינקט נישט פארן עסן, איך קען מיך וואשן דרויסן, יעדער איינער ווייסט, יעדער איינער ווייסט, איך בין א פארלעסליכער מענטש, יעדער איינער קען מיך, יעדער איינער ווייסט אז איך זאל מיך וואשן, איז פארדעם איך קען זיך גיין וואשן דרויסן, איך דארף נישט מורא האבן אויב מענטשן מיך אנקוקן, זיך יא געוואשן, זיך נישט געוואשן, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. זאגט די הייליגע משנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, א מענטש קען נישט אריין גיין אין די עזרה לעבודה, ווי רש"י זאגט מיינט נישט דווקא צו מאכן עבודה, נאר דו קומסט אריין אין די עזרה זאלסטו וויסן דו קענסט נישט אריין גיין אפילו טהור, אפילו ביסט א טהור'דיגע מענטש, עד שיטבול, ביז דו האסט שוין געהאט א טבילה, דו מוזט דיך גיין טובל'ן פאר כ'קום אריין אין די עזרה. זאגט די גמרא ווייטער, חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, אויף יום כיפור איז דא פינף טבילות וואס די כהן גדול דארף מאכן, און צען מאל קידוש ידיים ורגליים, וכולן בקודש על בית הפרוה, און די אלע זענען געווען בקודש, ווי די פסוק זאגט אונז, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, די מקווה דארף זיין במקום קדוש, נישט סתם ערגעץ אינדרויסן און שפעטער ווייטער אין די עזרה מאכט ער ווייטער די עבודה. די עבודה, די טבילה וואס ער מאכט דא, דאס מוז זיין במקום קדוש, דאס הייסט ווייטער דא אויפן יום כיפור. די טבילה פונעם כהן גדול, דאס מוז זיין אינעווייניג בקודש, ווי ביים בית הפרווה. ווי מיר האבן שוין געלערנט, ס'איז געווען אויפן דרום זייט, ממש אויפן לינקע זייט ווען מ'קומט אריין די עזרה, איז געווען דארטן דריי צימערן, איינס איז געווען בית הפרוה, מ'איז ארויף געגאנגען פון די זייטן איז מען ארויף געגאנגען, דארטן אויבן איז געווען א מקווה, און די מקווה איז נאך געווען בקודש. ווי די משנה זאגט אונז אבער, חוץ מזו בלבד, חוץ די ערשטע טבילה פונעם יום כיפור כהן גדול, אונז האבן געזאגט יום כיפור דער כהן גדול האט פינף טבילות, זאלסטו וויסן, פיר פון זיי זענען געווען דא אין בית המקדש, אינעווייניג אין די עזרה, העכער די בית הפרוה. חוץ מזו בלבד, חוץ די ערשטע טבילה, ווי אונז האבן געזאגט, יעדער איינער וואס קומט אין עזרה מוז זיך טובל'ן, דאס איז נישט געווען דארטן, נאר דאס איז געווען העכער שער המים, דאס איז געווען א מקווה וואס איז נישט געווען בקודש. זאגט די משנה ווייטער, יעצט די כהן גדול ער גרייט זיך אן, ער גייט אריין אין די מקווה, פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, וואס מ'האט דא געטון איז, כדי עס זאל זיין א מצב פון צניעות, דער כהן גדול גייט דא אריין אין די מקווה, האט מען נאר אויפגעהאנגען א סדין של בוץ, מ'האט דאס אויפגעהויבן, דאס האלט די צניעות, דער עולם זאל נישט קענען זען, ווי די גמרא גייט שפעטער מער ארום רעדן וועגן דעם.